מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ט, פרשת ראה, שיחה ד', די פערדע שיחה אין פרשת ראה אין חלק י ט, עמוד הונדערט דרײַ און פֿופֿציק, די שיחה איז א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, ס'דא חידושים נפלאים דא, און איינע פון די זאכן וואס איז א נפלא'דיגע זאך וואס מ'וועט רעדן שפעטער וואס דער רבי ברענגט ארויס א זאך וואס דער רבי וועגן ענין פון הענקה ווי היינטיגע צייטן ווי מען דארף עס טון און דער רבי בעט מען זאל עס מפרסם זיין דעם ענין פון הענקה אויף צו אויף צו געבן די שיחה איז אין פרשת ראה שיחה ד' חלק יט עמוד הונדערט דרײַ און פֿופֿציק. אין היינטיגע פרשה איז דא דער די מצוה פון אז איינער האט א עבד עברי ווען ער גייט ארויס איז העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלוקיך תתן לו דער רבי וועט אראפברענגען וועגן דעם ענין פון די הענקה און געבן א נקודה פון די שיחה פאר מען וועט לערנען די שיחה פשוט צו זען די געוואלדיגקייט מיט די געשמאקקייט פון די שיחה די חידושים וואס דער רבי איז מחדש דא נפלא דער רבי וועט אראפברענגען א ספר החינוך וואס ער רעדט וועגן די ער רעכנט אויס די אלע מצוות און ער רעדט וועגן די מצוה פון הענקה און אויף דעם איז דא דער מנחת חינוך וואס ער איז מבאר דעם ספר החינוך פרעגט א שאלה אויף דעם אז לכאורה קומט אויס אז דער ספר החינוך פסקנט אנדערש ווי דעם רמב ם און בדרך כלל טוט ער עס נישט סיידן אז ער איז מודיע אז ער לערנט אנדערש פון רמב ם. דער רבי וועט עס פארענטפערן פשוט געשמאק ווי אזוי די שאלה פאלט אראפ און ס'איז אינגאנצן נישט קיין סתירה און ס'קען זיין אז דער רמב ם האלט אויך די זעלבע זאך און דער חינוך קריגט זיך גארנישט מיטן רמב ם. נאכדעם קומט זייער א אינטערעסאנטע זאך אין די שיחה. דער רבי וועט ארויסברענגען פון דעם ענין פון הענקה, אז מען זאל מפרסם זיין אין די וועלט אז די היינטיגע צייטן אז איינער האט א ארבעטארער, איז אז ער גייט אוועק פון אים זאל ער אים געבן הענקה, געוואלדיג געשמאק, און דארנאך וועט דער רבי רעדן אויך צום סוף א הוראה וויפיל א מלמד, א ראש ישיבה, וויפיל דארף ער געבן א תלמיד, מען דארף אים געבן א אופן, נישט נאר סתם, מען דארף אים געבן א אופן פון תעניק לו, העניק תעניק, און מיר לערנען אינעווייניג די שיחה, פשוט געוואלדיג געשמאק די שיחה. אות א', וועגן דער מצוה פון הענקה וואס דער אדון דארף געבן דעם עבד וואס גייט ארויס פריי פון אים, שטייט אין היינטיגע פרשה, שטייט אין ספר החינוך, ספר החינוך איז איינער פון די ראשונים וואס ער ברענגט אראפ די אלע מצוות, ער איז געבויט אויפן ספר פונעם רמב ם, און ער איז אנדערש ווי דעם רמב ם ווייל ער גיט אין יעדן מצוה גיט ער דעם טעם וואס די מצוה איז, און ער גיט אויכעט דעם ענין פונעם עונש וואס אז מ'טוט נישט האט סיידן אז די עשה און אז מ'טוט פארקערט פון א לא תעשה וואס מ'דארף נישט טון, רעכנט ער אויס די אלע זאכן. שטייט אין ספר החינוך אז כאטש מען איז מחויב אין דער מצוה נאר בזמן שהיובל נוהג, די מצוה פון העניק תעניק איז נוהג נאר ווען דער יובל איז נוהג, פארוואס? ווייל בזמן שאין היובל נוהג איז נישטא דער דין פון עבד עברי, אז ס'איז נישטא קיין אז ס'איז נישטא קיין יובל איז נישטא קיין איז נישטא קיין עבד עברי, א עבד עברי דארף מוז זיין אז ער זאל קענען ארויסגיין ער קען ארויסגיין ביי יובל, בדרך כלל שש שנים, און דערנאך אן עבד נרצע, גייט ער ארויס ביי יובל, ממילא אז ס'נישטא קיין יובל, איז נישטא קיין עבד עברי, נישטא אין קיין ענין פון עבד עברי. זאגט ער זאגט די ספר החינוך, אז כאטש מ'איז דאך מחויב אין די מצוה נאר ווען יובל איז נוהג, קען מען אבער דערפון אפלערנען, ער לערנט ארויס א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, אז אויך בזמן הזה, זאגט ער דעם לשון, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם ספר החינוך, ישמע חכם ויוסף לקח, א חכם זאל הערן און זאל זיך צולייגן אויף פארשטיין, שאם שכר מבני ישראל ועבדו זמן מרובה, האט געדונגען א אידן און האט געארבעט ביי אים א לאנגע צייט, או אפילו מועט האט געארבעט אפי' אביסל צייט, שיעניק לו בצאתו מעמו, ווען ער גייט ארויס זאל מען אים געבן א הענקה, מאשר ברכו השם יתברך. פארוואס איז דאס? אן ענין פון א פון א ס'אן ענין פון מוסר, ס'אן ענין פון א שיינע זאך, א מענטש האט פאר דיר געארבעט, האט גענדיגט ארבעטן, גיב אים ספעשל, חוץ פון דעם וואס דו דארפסט אים באצאלן פאר די ארבעט וואס ער האט געטון, גיב אים אויך א ענין פון הענקה. דאס וואס דער ספר, דאס וואס דער חינוך ברענגט אראפ ביי די מצוה פון העניק תעניק. זאגט דערויף דער מנחת חינוך, אז דאס וואס מען קען אפלערנען פון מצוות הענקה בנוגע צו א שכיר בזמן הזה, דאס וואס דער. ספר החינוך זאגט אז מען קען אפלערנען אז איינער וואס וואס ארבעט ביי דיר און ער גייט ארויס דארף מען אים אויכעט געבן דעם ענין פון הענקה אז מצד מוסרו הטוב דער לשון מצד מוסרו הטוב פון דעם פון דעם משכיר דארף ער אים מעניק זיין בצאתו עמו ווי דער ספר החינוך זאגט איז נאר לויט דער דיעה אז דער חיוב פון הענקה איז דא, סיי ביי אן עבד וואס בית דין האט אים פארקויפט, און סיי ביי אן עבד וואס פארקויפט זיך אליין. ס'איז א מחלוקת אין גמרא די תנא קמא מיט רב אלעזר, די תנא קמא זאגט אז מ'גיט נאר, אז הענקה איז מען מחויב נאר איינעם וואס בית דין האט זיך פארקויפט, און רבי אלעזר האלט אז אפילו איינער האט זיך פארקויפט אליין, בית דין פארקויפט אים ווייל ער האט געגנבעט, ער האט נישט צו באצאלן, איינער האט נישט קיין געלט ער גייט און ער פארקויפט זיך, קומט דער תנא קמא און זאגט אז איינער וואס פארקויפט זיך אליין שטייט נישט, ווייל ס'שטייט אין תורה וועט מען באלד לערנען אז דען שטייט אין די תורה ווען העניק תעניק רעדט זיך וועגן בית דין האט אים פארקויפט, ניין אין אונזער פרשה אין פרשת ראה ווען מען רעדט וועגן דעם זאגט רש"י כי ימכר לך אחיך על ידי אחרים שמכרו בית דין בגניבותו, איז דער ענין פון הענקה שטייט ביי מכרו בית דין. זאגט דער תנא קמא אז נאר ער קען קריגן, רבי אלעזר זאגט ניין, רבי אלעזר זאגט אז מען קען אויכעט קריגן, אז אפילו איינער וואס האט זיך פארקויפט אליין דארף אויכעט קריגן דעם ענין פון הענקה. זאגט דער מנחת חינוך אז אויב דאס וואס דער ספר החינוך זאגט אז מען דארף געבן איינעם וואס האט זיך היינט וואס ארבעט פאר א צווייטן און ער ענדיגט ארבעטן דארף מען אים געבן, איז דאס נאר לויט דער דעה פון רבי אלעזר אז איינער וואס האט זיך פארקויפט אליין דארף מען אויכעט געבן, ווייל אויב לויט די דעה פון די חכמים אז נאר וואס בית דין האט אים פארקויפט אייב ער איז געקומען אריינגיין אליין, קען איך פון דעם נישט אפלערנען אז מען דארף אים געבן דעם ענין פון הענקה. דאס זאגט דער מנחת חינוך אויף דעם ספר החינוך. אבער לויט דער דעה, לאמיר גיין לויט די צווייטע דעה, וואס דאס איז די דעה פונעם תנא קמא, אז מצוות הענקה איז געזאגט געווארן נאר ביי אן עבד שמכרו בית דין, ווי די גמרא לערנט עס אפ פון פסוק, די גמרא אין קידושין לערנט עס אפ, שטייט א פסוק אין היינטיגע פרשה וואס מען האט פריערט געליינט, העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך, לערנט אפ די גמרא, העניק תעניק לו לו ולא למוכר עצמו, ווען מען דארף געבן הענקה, וואו שטעלט די תורה אז מען דארף געבן הענקה, ביי איינעם וואס בית דין האט אים פארקויפט, איז העניק תעניק לו ולא למוכר עצמו, ממילא לויט דער דעה וועט אויסקומען אז די תורה דאך מדגיש דווקא אז מען דארף געבן נאר אים, און איינער וואס פארקויפט זיך אליין קען מען נישט געבן, קען מען פון דעם נישט אפלערנען אז היינטיגע צייטן אז איינער וואס פארדינגט זיך פאר א מענטשן און ער גייט ארבעטן פאר יענעם אז מען דארף אים געבן הענקה ווען ער ענדיגט ארבעטן, דאס וואס דער מנחת חינוך טייטשט אויס אויפן ספר החינוך, דער ספר החינוך האט געזאגט אז ישמע חכם ויוסף אז איינער דינגט א מענטש דארף אים געבן, וועט עס גיין נאר נאך די דעה אויף רבי אלעזר וואס ער זאגט אז מען גיבט אייכעט איינעם וואס האט זיך אליין פארקויפט, אבער לויט די דעה פון די תנא קמא וועט ער אים נישט דארפן געבן, איז דא א לימוד אז מען לערנט ארויס פון העניק תעניק לו לו ולא למוכר עצמו, דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן ס'איז דא א צווייטע וועג ווי מען לערנט ארויס ער וועט דאס נוצן שפעטער אין די שיחה איז זייער געשמאק ווי דער רבי וועט עס נוצן אז ס'דא שטייט ס'דא די גמרא לערנט ארויס די גמרא וויל ארויסלערנען אז מען זאל יא דארפן געבן איינעם וואס ער דער רבי אלעזר וויל ארויסלערנען אז מען גיבט אים יא ווי לערנט מען עס ארויס איז דא א וועג אז מען לערנט ארויס מען מאכט א גזירה שווה פון שכיר שכיר ביי מוכר עצמו שטייט כי ימוך אחיך ונמכר כשכיר יהיה עמך, ביי מכרו בית דין שטייט כי משנה שכר שכיר עבדך, ער זאל זאגן אז ביי ביידע זענען די זעלבע, אז מ'דארף אים אייכעט געבן דעם ענין פון הענקה. איז דא צוויי וועגן ווי מ'לערנט ארויס, איין וועג מ'לערנט עס ארויס פון שטייט העניק תעניק לו, לו מכרו בית דין ולא למוכר עצמו, די צווייטע זאך, איך נוץ נישט די גזירה שווה. איך לערן נישט גזירה שווה פון שכיר שכיר, וואו שטייט דער ענין אז מ'דארף געבן הענקה, דווקא ביי מכרו בית דין, קען איך נישט ארויסלערנען אויף דעם. מיר לערנען נאכאמאל די דעה ווי דער מנחת חינוך טייטשט אויס, אז לויט די צווייטע דעה פונעם תנא קמא, קען מען נישט ארויסלערנען אז מ'דארף היינט געבן דעם ענין פון הענקה. אבער לויט דער דעה אז מצוות הענקה איז געזאגט געווארן נאר ביי אן עבד שמכרו בית דין, ווי די גמרא לערנט עס אפ פונעם פסוק העניק תעניק לו לו ולא למוכר עצמו, איז דאך דער טעם פון מצוות הענקה נישט מצד המוסר, אייב איך זאג אז העניק תעניק לו ולא למוכר עצמו, וואס מיינט דאס? פארוואס גיב איך אים? נישט ווייל ס'איז מוסר, ווייל אייב ס'וואלט געווען מוסר דארף עס דאך גיין ביי איינעם וואס פארקויפט זיך אליין אויכעט. זעט מען אז די תורה האט דא געזאגט ביי העניק תעניק לו דווקא ביי איינעם וואס פארקויפט בית דין, איז דאס נישט מצד המוסר. מי יודע מאיזה טעם, ס'איז דא א טעם אבער איך ווייס נישט וואס דער טעם איז. קומט אויס אז לויט דעם, ווארום אויב ס'איז מצד המוסר, איז דאך נישטא קיין טעם צו מחלק זיין צווישן די צוויי סוגי עבד. אויב איך זאג אזוי מצד המוסר, איז דארף דער וואס האט זיך פארקויפט אליין אויכעט קריגן. און אויב איך לערן ארויס אז לו ולא למוכר עצמו אז א מוכר עצמו גיבט מען נישט קיין הענקה, איז דאך א ראיה אז דאס וואס מ'גיבט דעם מכרוהו בית דין גיבט מען יא, איז דאס נישט מצד המוסר. ס'איז דא א טעם, וואס דער טעם איז ווייס איך נישט. ומי יודע מאיזה טעם. ווארום אויב מצד המוסר איז דאך נישטא קיין טעם צו מחלק זיין צווישן די צוויי סוגי עבד, בין איך מיר דאך יא מחלק, מילא קען מען דערפון נישט אפלערנען בנוגע א שכיר בזמן הזה. האבן מיר א ספר החינוך וואס ער טייטשט אז ישמע חכם ויוסף לקח, אז איינער וואס ארבעט ביי א צווייטן איד דארף מען אויכעט געבן דעם ענין פון הענקה ווען ער ענדיגט, און דער מנחת חינוך טייטשט עס אויס אז ווען קען עס זיין דער לימוד פון דעם ספר החינוך נאר לויט רבי אלעזר וואס רבי אלעזר זאגט אז מען גיבט הענקה אויכעט איינעם וואס זיך פארקויפט אליין דערפאר היינטיגע צייטן איינער וואס גייט ארבעטן פאר א צווייטן קען איך אפלערנען אז מען דארף אים געבן אבער לויט די דעה פונעם תנא קמא אז מען גיבט נאר דעם נאר איינער וואס ווערט פארקויפט ווייל ס'שטייט העניק תעניק לו ולא למוכר עצמו

דאס קען זיין וואס דער מנחת חינוך געמיינט, פונקט קען מען פארשטיין לויט דעם דער מנחת חינוך בלייבט אבער ביי א קשיא. דער רמב ם אין הלכות עבדים פרק ג', דער רמב ם פסק'נט דארט אז הענקה איז נוהגת נאר ביי מכרוהו בית דין, דער רמב ם פסק'נט ווי די תנא קמא אז נאר ביי מכרוהו בית דין יעמאלט דארף מען, אזוי שטייט אין תורה, העניק תעניק לו, דאך רעדט מען אין פרשת ראה וועגן איינער וואס בית דין האט פארקויפט. די רמבם פסק'נט דאך אז הענקה איז נוהגת נאר ביי מכרוהו בית דין, און לויטן חינוך קומט דאך אויס אז דער חיוב פון הענקה איז אויך ביי מוכר עצמו, ווי געזאגט פריער אז דער חינוך לערנט ארויס אז מען דארף געבן איינעם איינס וואס פארקויפט זיך איינס וואס איינער וואס ארבעט פאר א צווייטן ווען ער ענדיגט דארף מען אים געבן, ווייל ער האלט אז איינער וואס האט זיך פארקויפט פאר אים גיבט מען אויך הענקה, איז אזוי ווי מוכר עצמו, עס איז נישט שכיח, לשון פון דעם מנחת חינוך, שהרב המחבר דער חינוך יהיה נוטה מדעת הרמב ם אם לא שפירש להדיא. קומט דאך אויס דא אז ער קריגט זיך אויפן רמב ם. לויטן רמב ם קומט אויס אז היינטיגע צייטן נישט שייך דער ענין פון הענקה, ווייל דער רמב ם פסק'נט דאך אז ווען גיבט מען הענקה, נאר מכרוהו בית דין, פון מכרוהו בית דין קען איך נישט אפלערנען אויף איינער וואס גייט ארבעטן ביי א צווייטן אליין, אזוי ווי יעמאלט ווען ס'איז געווען דער ענין פון פון יובל, איינער וואס האט זיך פארקויפט אליין האט מען אים נישט געגעבן קיין הענקה, ווי קען איך אפלערנען פון דעם אז היינט איינער וואס גייט ארבעטן פאר א צווייטן? מ'זאל אים געבן הענקה, נאר ער זאגט אז ס'קען דאך נישט זיין אז דער חינוך איז בדרך כלל ווען ער איז נוטה פון דעת הרמב ם, שרייבט ער קלאר אז ער איז נוטה פון דעת הרמב ם. איז דאך אויב אזוי פון דא זעט מען אז דער חינוך זאגט דאך אז מ'דארף יא געבן, און ער האלט ער האלט ווי רבי אלעזר'ן, און אז אפילו מוכר עצמו גיבט מען אויכעט, און דער רמב ם פסק'נט דאך נישט אזוי, קומט דאך אויס אז ער איז דאך נוטה פונעם דעת הרמב ם. דאס איז די שאלה וואס דער מנחת חינוך פרעגט אן אים. אות ב', ויש לומר, לתרץ ולבאר, געשמאקן געוואלדיג געשמאקן תירוץ וועט דער רבי ענטפערן די חידוש וואס דעם וואס דער חינוך האט דא געמיינט, און שפעטער אין די שיחה וועט דער רבי ארויסברענגען וואס האט געקוועטשט טאקע דעם מנחת חינוך, לכאורה איז דאך מנחת חינוך נישט גערעכט, אויב מיר וועלן פארענטפערן אז דער חינוך איז פונקט ווי דעם רמב"ם, וואס האט ער געפרעגט די שאלה, דער רבי וועט זיין זיין שאלה אויכעט זייער געשמאק, אין איינע פון די הערות וועט מען לערנען אינעווייניג. אות ב', ויש לומר לתרץ ולבאר, דער לימוד אז הענקה איז נוהגת נאר ביי מכרו בית דין, איז נישט ביי מוכ און נישט ביי מוכר עצמו, קען מען לערנען אויף צוויי אופנים. דאס אליין איז א חידוש נפלא וועט דער רבי ארויסברענגען, ווי גיי איך צו צו דעם ענין צו פארשטיין פארוואס הענקה איז נוהג, וואס די סברה אז א אז הענקה איז נוהג נאר ביי מכרו בית דין און נישט ביי מוכר עצמו. עס קען זיין אויף צוויי אופנים קען עס זיין. א', דער חידוש פון הענקה איז אז מען דארף מעניק זיין דעם עבד וואס מכרו בית דין. ס'איז א חידוש. וואו איז דער חידוש? דער חידוש איז א חיובי. וואס איז חידוש חיובי? אז איינער וואס בית דין האט אים פארקויפט פאר גניבה, ער האט גע'גנב'עט ער האט נישט באצאלן, ממילא ווען ער ענדיגט דארף מען אים געבן הענקה. אזוי שטייט אין די היינטיגע פרשה. זאגט דער רבי, און וויבאלד אז אין לך בו אלא חידושו, דער חידוש איז, די תורה איז מחדש אז מען דארף געבן, איינעם וואס בית דין האט פארקויפט דארף מען אים געבן הענקה ווען ער גייט ארויס. און ס'איז דאך א כלל אז אין לך בו אלא חידושו, ס'איז דאך א נייע זאך, ס'איז דאך א חידוש אז מ'דארף געבן הענקה, איז בדרך ממילא נישטא קיין הענקה ביי מוכר עצמו. קומט אויס אז דער חיוב איז א חיובי, די תורה זאגט אז איינער וואס בית דין האט אים פארקויפט דארפסטו אים געבן, וואס לערן איך ארויס פון דעם? בדרך ממילא אז איינער פארקויפט זיך אליין דארף מען נישט געבן, אבער דער לימוד איז, דער חידוש איז אז מען דארף געבן דעם וואס בית דין האט אים פארקויפט, און לויט דעם אופן קען מען נישט אפלערנען פון מכרו בית דין אויף א שכיר בזמן הזה, לויט די סברא אז דער ענין פון דעם חיוב, אז דער ענין פון הענקה קומט פון די סברא ווייל די תורה זאגט העניק תעניק לו, דער חידוש איז אז מען דארף געבן אים און מען דארף אים נישט געבן, קען איך נישט אפלערנען אז היינטיגע צייטן דארף מען געבן איינעם. איך זעה דאך אז די תורה קומט זאגן דווקא נאר איינער וואס בית דין האט אים פארקויפט, קען מען נישט אפלערנען אז מ'דארף געבן היינט הענקה. ב. די צווייטע אופן ווי מ'לערנט אפ דעם ענין פון וואו איז דער חידוש אין הענקה, דער חידוש איז נישט וואס א נמכר דורך בית דין באקומט הענקה, ס'איז נישט קיין חידוש חיובי אז די תורה זאגט זאלסט אים געבן, נאר ווי מ'לערנט ארויס, די גמרא לערנט דאך ארויס קלאר, וואס זאגט די גמרא, לו ולא למוכר עצמו. העניק תעניק לו, לו ולא, לו ולא למוכר עצמו. דאס וואס א מוכר עצמו באקומט נישט קיין הענקה, דא איז דער חידוש. געוואלדיג, געוואלדיג ווי מען לערנט ארויס די צוויי זאכן און מען קען אפלערנען. נאכאמאל, איינער קען מען אפלערנען אז ענין פון הענקה איז ענין פון חיובי, תורה איז מחדש דא אז מען דארף געבן, דעם מכרו בית דין דארף אים געבן הענקה, און אויב איך לערן אזוי קומט אויס אז דער וואס זיך פארקויפט אליין דארף מען נישט געבן, קען איך נישט לערנען פון דעם אז היינטיגע צייטן דארף מען געבן. אבער לויט די צווייטע סברה אז די חידוש דא איז אז לא אז לא למוכר עצמו די תורה קומט אונז דערציילן אז מ'דארף נישט געבן די מוכר עצמו ממילא פארשטיי איך אז א מכרוהו בית דין דארף מען יא געבן אזוי שטייט דאך דא קלאר העניק תעניק לו נורם און לויט די דעה וועט אויסקומען אז מ'קען יא אפלערנען פון דעם ווייל אויב דער חידוש איז אז איך זאג אז אים דארף אז אים דארף מען נישט געבן איז דא א חידוש דא וואס מ'קען ארויסלערנען אז היינטיגע צייטן וועט מען יא דארפן געבן ווי דאס זאל דער רבי מסביר זיין מען קען לערנען א הארץ און די רבי דאס תולה איך טען אין די אנדערע פשוט געוואלדיג געשמאק ער ווי די רבי דאס תולה ואולי די צוויי סברות וואס כ'האב ערשט געזאגט האט די רבי א ראי' פון די גמרא מען קען עס לערנען אזוי געוואלדיג ואולי זה תלוי באם הלימוד הוא מלו ולא למוכר עצמו איז דאך דא צוויי וועגן ווי מען לערנט ארויס ווי געזאגט פריער איינע איין וועג לערנט מען ארויס העניק תעניק לו לו ולא למוכר עצמו עס מיינט ענין חיובי לו דערנאך דא א צווייטן לימוד ווי מען לערנט ארויס פון

די ערשטע וועג ווי וואו האב איך א ראיה אויף די ערשטע וועג אז מען לערנט עס ארויס אלס א ענין חיובי, מפני שלא יליף גזירה שווה שכיר שכיר, איך לערן נישט ארויס די גזירה שווה שכיר שכיר אז זענען ביידע גלייך, ביי ביידן שטייט דערינען כשכיר כ ווי דער לשון געווען פריער, ביים מוכר עצמו שטייט ונמכר כשכיר לך, ביים מכרוהו בית דין שטייט משנה שכר שכיר, אויב איך לערן עס נישט ארויס, וואס איז דא דער ווי דער לימוד אויף הענקה, שאז החידוש הוא בזה שמעניקים למכרוהו בית דין, איך לערן נישט ארויס פון שכיר שכיר, איך זאג נאר וואס ס'שטייט, העניק תעניק לו לו ולא דער. ממילא איז זייער געשמאק ווי עס קומט אויס. איז נאכאמאל, קומט אויס לויט די סברה אויב די סברה איז אז איך זאג אז די חידוש פון הענקה איז אז העניק תעניק לו איז די חידוש איז אז מען דארף געבן דעם וואס מכרוהו בית דין קען איך נישט ארויסלערנען פון דעם אז מען דארף געבן היינטיגע צייטן אזוי ווי יעמאלט גיבט מען נישט דעם וואס האט זיך פארקויפט אליין אזוי היינט אויכעט וואס איינער ארבעט פאר א צווייטן גיבט מען אויך נישט אבער אויב די סברה איז אז איך לערן עס ארויס פון לו ולא למוכר עצמו אז די תורה קומט אונז מסביר זיין דער חידוש איז אז דער וואס פארקויפט זיך אליין איז אים, אים גיבט מען נישט, אים גיבט מען נישט קיין הענ, אים גיבט מען נישט קיין הענקה, ווי קען איך ארויסלערנען פון דעם אז היינטיגע צייטן זאל מען יא געבן? אבער איך זאג אז די תורה זאגט דאך אז מ'זאל אים נישט געבן, זאגט דער רבי מ'קען יא ארויסלערנען פון דעם, ווי לערנט מען ארויס פון דעם, פון די סברה אז מ'דארף אים יא געבן? לויט דעם אופן קומט אויס אז אפילו לויט דער דעה אז ביי מוכר עצמו איז נישטא קיין הענקה, אבער איך לערן עס ארויס פון דעם ענין פון שלילה ווייל די תורה זאגט לא למוכר עצמו, קען מען אבער פון די קען מען אבער פון דין פון דע פונעם דין הענקה ביי מכרוהו בית דין קען מען אפלערנען אויף אנדערע פאלן מען קען יא אפלערנען אז היינטיגע צייטן דארף מען געבן הענקה ווי לערנט מען עס ארויס אז אויך ביי זיי זאל זיין א געוויסער חיוב פון הענקה ווען אויב נאר זיי זענען נישט אין גדר פון מוכר עצמו אויב זיי זענען נישט פון גדר פון מוכר עצמו וואס ווערט בפירוש נתמעט פון הענקה לויט די צווייטע סברה לערנען מיר ארויס אז ס'אן ענין שלילי, די תורה קומט אונז דערציילן אז איינער וואס האט זיך פארקויפט אליין גיבט מען אים נישט, והראיה ס'שטייט העניק תעניק לו, לו ולא למוכר עצמו, איז די תורה מדגיש מוכר עצמו, וויאזוי אבער איינער וואס פארדינגט זיך? דארף מען אים יא געבן דעם ענין פון הענקה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה עלף, בפרט אין מה שכתב המהרשל, אין ים של שלמה אין קידושין, דזה שמוכר עצמו אין מעניקים לו הוא מפני שעבר על כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, די תורה האט א סברה דא, דו ביסט געגאנגען זיך אליין פארקויפט, די תורה האט דאך געזאגט כי לי בני ישראל עבדים, דערפאר גיט מען דיר נישט, ווי איז אבער איינער וואס האט זיך נישט פארקויפט, ער האט זיך נאר פארדונגען, איז דא א סברה אז מען זאל אים יא געבן דעם ענין פון דעם. יעצט קומט דער רבי צו די מסקנא, במילא, וויבאלד דער חינוך רעדט דא נישט וועגן איינעם וואס האט זיך פארקויפט אלס עבד, ער רעדט דאך נישט אז איינער האט זיך פארקויפט אלס עבד, פארוואס? דער חינוך רעדט וועגן היינטיגע צייטן, היינטיגע צייטן איז נישטא קיין עבד, מוכר א, פארקויפן, ס'קען נישט זיין קיין מוכר עצמו, וואס איז נישט שייך בזמן הזה, וועגן וואס רעדט דער חינוך? ער רעדט נאר וועגן א שכיר, איינער וואס האט זיך פארדונגען ווי א פועל. נע, ווער האט זיך נאר פארדונגען פאר א פועל, קען מען אפלערנען פון מכרו בית דין אז מצד המוסר זאל מען אים געבן א הענקה בצאתו מעמו. מיר האבן שוין דא דעם, דער רבי וועט שפעטער ארויסברענגען קלאר ווי די רמב ם מיטן חינוך שטימען, דער חינוך קריגט נישט אויפן רמב ם, דא האבן מיר שוין די נקודה דעם דעם דעם דעם די נקודה פונעם ענטפער האבן מיר שוין דא, דער חינוך רעדט נישט דא וועגן פארקויפן. אויב דער חינוך רעדט נישט דא וועגן פארקויפן ער רעדט נאר וועגן פארדינגען, קען איך זיך זייער גוט אפלערנען פון דעם, די תורה איז מדגיש אז איינער וואס זיך פארקויפט קען מען אים גיט מען אים נישט קיין הענקה, ווי איז אבער איינער וואס זיך נישט פארקויפט איז נאר א שכיר, און ממילא מצד המוסר דארף מען אים געבן ווען ער גייט ארויס פון דיר דארף מען אים אויכעט געבן, און דער רמב ם איז אויכעט מסכים צו דעם, דער רמב ם קריגט נישט אויף דעם, דער רמב ם פסק'נט טאקע אז די הלכה איז אז הענקה גיט מען נאר איינעם וואס מכרו בית דין, איינער וואס האט זיך אליין פארקויפט גיט מען נישט, אבער איינער וואס האט זיך נישט פארקויפט איז דער רמב ם האלט אז מען גיט אויכעט. איז דער חינוך קריגט נישט אויפן רמב ם, ס'איז נישט א צווייטע דעה פון דעם רמב ם. אין אות ג דער רבי מחדש זיין נאך א געשמאקע חידוש, און לויט דעם וועט ווערן אינגאנצן גלאטיג ווי דער חינוך מיט דער רמב ם שטימען אינגאנצן. אות ג. יש לומר אז די צוויי אופנים אינעם לימוד הנל, די צוויי אופנים וואס מיר האבן ערשט געלערנט, צו ס'איז א לימוד חיובי, אז די תורה זאגט העניק תעניק לו, און דער חידוש איז אז מ'דארף אים געבן, ממילא קען מען פון דעם נישט ארויסלערנען אז מ'דארף געבן היינטיגע צייטן, אדער דער צווייטער וועג ווי מ'לערנט, אז דער חידוש איז דא דער ענין פון לו ולא למוכר עצמו אז אים גיט מען נישט, איז אפילו איך זאג אז למוכר עצמו אז דער חידוש איז אז אז מוכר עצמו גיט מען נישט, קען מען פון דעם יא אפלערנען אז מען דארף היינטיגע צייטן יא געבן ווייל היינט איז נישטא קיין מוכר, די תורה וויל מסביר זיין אז א מוכר עצמו גיט מען נישט, אבער אויב האט זיך נאר פארדונגען קען מען אים יא געבן, זאגט דער רבי ס'איז תלוי אין די צוויי אופני ההסברה וואס מען קען זאגן אין דעם ענין פון די הענקה. געוואלדיג! וואס איז די סברה אז מען דארף געבן א הענקה? לויט די צוויי סברות וואס מ'האט ערשט געלערנט, וועט מען פארשטיין די צוויי סברות אין דעם אויך. א. ס'דא צוויי סברות פארוואס ס'איז דא דער ענין פון הענקה. ס'איז א גדר פון שכר פעולה. ווי ס'איז משמע פון די גמרא. די גמרא אין קידושין דף ט"ו זאגט, שכיר קרייה רחמנא, מה שכיר פעולתו ליורשיו, אף האי פעולתו ליורשיו. די תורה רופט אן, רופט אים אן א שכיר, דער וואס מ'האט פארקויפט, דעם וואס מען פארקויפט פאר א עבד, ווערט אנגערופן א שכיר, איז אזוי ווי שכיר פעולתו גייט אוועק ליורשיו, אזוי איז אויך די פעולה פון זיין ארבעט דארף אוועקגיין צו די צו די יורשים. וואס הייסט שכר פעולה? שכר פעולה הייסט אז ער האט פאר דיר געארבעט, האסט אים באצאלט, צו דערצו דארפסטו אים געבן נאך עפעס אויכעט, א הענקה. און לויט דעם אופן ווי מען לערנט יעצט איז מסתבר אז דער חידוש וגזירת הכתוב איז דאס וואס דער עבד שמכרוהו בית דין באקומט א הענקה, דער רבי איז דאס מחבר די זאך, די סברה פארוואס מען גיבט אים א הענקה ווייל ס'איז שכר פעולה, אויב מ'זאגט אז ס'איז שכר פעולה איז דער חידוש, וואס איז דער חידוש פון גזירת הכתוב אז נאכאמאל חיובי אז דער וואס בית דין האט אים פארקויפט אים דארף מען געבן, ווייל דער מעניק זיין בתורת שכר פעולה. יא ווי די סברה איז אז ס'איז מטעם פעולה בנוסף צו דעם וואס מען באצאלט דעם גאנצן שכר פאר זיין גאנצער עבודה איז א חידוש ער האט דאך געארבעט האסט אים באצאלט קומט די תורה איז מחדש א חידוש נפלא דער חידוש איז א חידוש חיובי ער האט געארבעט פאר דיר האסט אים באצאלט וויפיל האסט אפגעמאכט מיט אים ס'איז דא אן ענין וואס דארפסט אים געבן שכר פעולה מער וויפיל האסט אפגערעדט מיט אים ווען ער גייט אוועק דארפסטו אים געבן א הענקה דאס איז איין וועג וויאזוי מען לערנט די סברה פון דער ענין פון הענקה ב' א נייער גדר, ס'איז א גדר פון צדקה, דער רבי ברענגט דאך אין הערה פערצן אז דער ש"ך אין חושן משפט ברענגט טאקע אראפ אין זיין אין זיין דריטן תירוץ ברענגט דער ש"ך אראפ אז ס'איז א ענין פון צדקה, וואס איז א ענין פון צדקה? דער רבי וועט מסביר זיין נאכאמאל איז דער ערשטע סברא איז אז די הענקה קומט פון דעם ענין פון שכר פעולה, ס'קומט אים, ער האט געארבעט פאר דיר האסט אים באצאלט, אבער ער גייט ארויס דארפסטו אים געבן מער, דאס וואס די תורה איז מחדש אז מ'דארף געבן הענקה צו איינעם מכרוהו בית דין, צווייטע סברה איז אז ס'איז א גדר פון צדקה וואס דער אדון גיבט אלס אנערקענונג פאר דער ארבעט פון דעם עבד. ער איז מכיר טובה, ער האט געארבעט פאר אים, ער האט געענדיגט ארבעט, גיבט ער אים א תוספת. און לויט דעם אופן איז שכל מחייב אז דער חידוש וגזירת הכתוב איז דאס וואס א מוכר עצמו באקומט נישט קיין הענקה. פארוואס? מ'האט גערעדט פריער, ווייל דאס וואס מכרו ביי מכרוהו בית דין דארף זיין א הענקה, איז א מילתא בטעמא כנ"ל, ס'איז דא א טעם אויף דעם, די תורה איז דאך מדגיש אז מ'גיבט נאר אים און אים גיבט מען נישט, איז דאך א סימן אז ס'איז נישט מצד המוסר, איז דאך עס א ענין וואס איז דא דארטן א ענין פון א טעם. איז דער חידוש איז דא אז וואס, אז דער מוכר עצמו באקומט נישט קיין הענקה. האבן מיר די צוויי זאכן וואס זיי שטימען איינער מיטן אנדערן. לויט די סברה וואס מ'האבן געזאגט אז דער חיוב איז אז דער חידוש איז א חיובי אז מ'דארף געבן דעם וואס איז דעם וואס האט געארבעט ביי דיר, א מכרוהו בית דין דארף מען געבן און א צווייטן דארף מען נישט געבן, איז דאס ווייל ס'איז א ענין פון שכר פעולה, לויט דעם וואס איך זאג אז ס'איז א ענין פון א גדר פון צדקה, איז אויב ס'איז א גדר פון צדקה, יעמאלט איז דער חידוש איז אז פארוואס איז עס א ענין פון א ענין פון צדקה? עס איז א ענין פון צדקה ווייל די תורה איז מחדש אז אים דארף מען נישט געבן, דא איז דער חידוש, דער חידוש איז א שלילה אז אים דארף מען נישט געבן, און נישט דער חידוש אז מען דארף אים יא געבן. והא ראיה אז די תורה זאגט דאך אז אים גיבט מען און אים גיבט מען נישט, דאך איז עס א מילתא בטעמא. יעצט פרעגט דער רבי ווי איז די שיטה פון רמב ם אין דעם? ווי האלט דער רמב ם? האלט דער רמב ם אז עס איז א שכר פעולה אדער עס איז א ענין פון צדקה? קען מען עס ארויסלערנען דערפון, וואס אין ספר המצוות, דער רמבם אין ספר המצוות אין מצוות עשה קוף צדיק וואו, און אזוי אויכעט דא אין דעם מצוות פון לא תעשה ריש למד גימל, שטעלט דער רמבם די מצוה פון הענקה, נישט צווישן די מצוות פון עבד ואמה. לכאורה וואלט געדארפט שטיין דער ענין פון מצוות פון הענקה אין מצוות פון עבד ואמה דער רמבם שטעלט עס נישט אריין ער שטעלט עס אריין גלייך לעבן לעבן לעבן דעם ענין פון צדקה מצוות עשה קוף צדיק היי איז דער ענין פון צדקה מצוות עשה קוף צדיק וואו איז דער הענקה ווי קומט עס אריין איינער לעבן דעם צווייטן דער רבי ווי ווי איז די שיטה פון רמבם קען מען עס ארויסזען דערפון וואס אין ספר המצוות שטעלט דער רמבם די מצוה פון הענקה נישט צווישן די מצוות פון עבד ואמה נאר גלייך נאך דער מצוה פון צדקה, ווי געזאגט פריער, מצוות עשה קוף צדיק ה' מצוות עשה קוף צדיק ו' גלייך נאך די מצוה פון צדקה. פון דעם וואס סמכו לו צו מצוות צדקה איז משמע אז לפי דעת הרמב ם איז די הענקה אין גדר פון צדקה. דער רמב ם האלט אז דער ענין פון הענקה איז א ענין פון צדקה, ס'איז נישט קיין ענין פון שכר פעולה, דארפסט עס אים געבן אלס דעם ענין פון צדקה. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכצן, ויש לומר שהסדר ברמבם, וואס דער רמבם טאקע האט עס געלייגט לעבן דעם ענין פון צדקה, ער האלט טאקע אז ס'איז דער ענין פון צדקה, אבער ווי קומט דאס דארטן אריין? זאגט דער רבי יש לומר שהסדר ברמבם הוא כסדר בקרא, ממש אזוי ווי אין תורה, דסמיך מצוות הענקה למצוות צדקה, אז מען גיט א קוק אין, אז מען גיט א קוק אין, אין, אין, אין אונזער פרשה וועגן העניק תעניק לו, פאר דעם איז דא כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, פתוח תפתח את ידך, זאלסט אים געבן געלט, איז אין תורה שטייט דאך אויכעט אזוי דער סדר, דערפאר מאכט דער רמב ם אויך דעם סדר, יש לומר שהסדר ברמב ם הוא כסדר בקרא, דסמיך מצוות הענקה אין אונזער פרשה, צו מצוות צדקה, ומזה גופא נלמד דהענקה הוא גדר של צדקה, אז די תורה שטעלט עס צוזאמען איינע לעבן די אנדערע, די תורה קומט אונז דערציילן אז כי ימוך אחיך זאלסט אים העלפן, אז איינער וועט זיך פארקויפן פאר דיר אלס א עבד, אדער בית דין וועט אים פארקויפן אלס א עבד, ווען ער גייט ארויס העניק תעניק לו, פארוואס? אויך צוליב דעם ענין פון צדקה. ממילא איז משמע אז דער רמב ם האלט אז ס'איז א ענין פון צדקה. יעצט וועט דער רבי קומען צו די סיכום, אויב דער רמב ם האלט אז ס'איז א ענין פון צדקה, איז זייער געשמאק פארשטאנען די ספר החינוך, און ס'פאלט דאך אפ די שאלה, די חינוך איז נישט נוטה פון דעת הרמב ם. ווי איז דאס? זאגט דער רבי קלאר, ועל פי זה מוז מען נישט זאגן אז דער חינוך איז נוטה מדעת הרמב ם, ער איז נישט נוטה מדעת הרמב ם, אפילו לשיטת הרמב ם וואס ער האלט אז די תורה איז ממעט א מוכר עצמו פון הענקה, יא, דער רמב ם פסק'נט דאך די הלכה אז א מוכר עצמו גיבט מען אים נישט, קען מען אפלערנען פון מכרוהו בית דין אז מצד מוסר, וואס איז וואס מוסר? פון מצד צדקה זאל מען אויך א שכיר בזמן הזה געבן הענקה בצאתו מעמו, ס'איז נישט קיין סתירה, דער רמב ם האלט די זעלבע זאך ווי דער חינוך ברענגט אראפ, ער האט דאך געזאגט אז די חינוך מוז גיין נאר לויט ר' אלעזר'ן, ניין ס'קען גיין, ס'קען גיין לויט אים אויכעט, פארוואס? ווייל דאס וואס דער רמב ם זאגט אז דער חידוש איז אז מען גיבט נישט דעם וואס א מוכר עצמו גיבט מען נישט, איז ווייל מוכר עצמו, היינט איז דאך נישטא קיין מוכר עצמו, היינט איז דאך נאר א שכיר, עט דער רמב ם אויכעט מסכים זיין אז מען דארף געבן, ממילא איז ער נישט נוטה פון דעת הרמב ם, ער פסק'נט פונקט ווי דעם רמב ם. דער רבי לייגט צו אין הערה צוואַנציק ווי דערמאנט פריער, זייער געשמאק, וואס איז פארט די סברא פון דעם מנחת חינוך? מנחת חינוך האט אויך געוואוסט אז ס'רעדט זיך נישט וועגן דעם מוכר, ס'איז נישטא היינט א מוכר, ווייל דער מנחת חינוך ווען ער ברענגט אראפ דעם לשון שטעלט ער טאקע אזוי, ער זאגט אזוי, און לויטן חינוך קומט אויס אז דער חיוב פון הענקה איז אויך ביי א מוכר עצמו, ער האלט אז מוכר עצמו אין די צייטן וואס ס'איז געווען א מוכר, ס'איז געווען יעמאלט דער ענין פון יובל, האט מען אויכעט געדארפט געבן, ער האלט ווי די סברא ווי ר' אלעזר'ן. זאגט דער רבי ניין, ער רעדט נישט וועגן מוכר עצמו, ער רעדט וועגן ענין פון פון שכיר. יעצט וואס האט געקוועטשט דעם מנחת חינוך, וועט דער רבי זאגן אין הערה צוואַנציק זייער געשמאק, יש לומר שהמנחת חינוך סבירא ליה כתירוץ הב' בשך שם, דער מנחת חינוך לערנט ווי די צווייטע סברא, דער צווייטער ענטפער אין שך, וואס זאגט דער שך דארטן? ער רעדט וועגן דער שך רעדט דארטן וואס איז די סברא פונעם רמב ם. לויט ווי דער שך לערנט אין דעם רמב ם, בלייבט ביי מנחת חינוך טאקע ביי א שאלה אויף דעם חינוך. שהרמב ם סבירא ליה דמוכר עצמו אין לו הענקה, נישט צוליב דעם ענין פון חיובי, ווייל איך לערן ארויס לו, ווייל איך לערן ארויס פון העניק תעניק לו, אז דער חידוש איז אז מען דארף אים געבן, נישט אז מען דארף אים נישט געבן. סבירא ליה מח אזוי לענ ד משל אז מען טוישט לא ילפינן גזירה שווה שכיר שכיר אז איך לערן נישט ארויס די גזירה שווה פון שכיר שכיר ווען איך לערן נישט ארויס די גזירה שווה פון שכיר שכיר איז דער חידוש יעמאל אז מען גיט נישט דעם מוכר עצמו ואם כן החידוש הוא בזה שמעניקים למכרוהו בית דין אויב דער חידוש איז אז מ'גיט יעמאלט נאר די מכרוהו בית דין, ואי אפשר ללמוד מזה בנוגע לשכיר בזמן הזה? דאס וואס דאס וואס האט געקוועטשט דעם מנחת חינוך, אז לכאורה קומט אויס אז אויב איך גיי לויט די סברה אז דער רמב ם האלט אז פארוואס גיט מען נישט קיין הענקה, נישט ווייל די תורה איז מחדש אז מ'דארף געבן דעם מכרוהו בית דין, נאר די תורה איז מחדש אז אים דארף מען נישט געבן, ווייל איך לערן נישט די גזירה שווה פון שכיר שכיר, קומט דאך אויס אז דער חידוש איז אז מ'גיט, איך לערן נישט ארויס פון שכיר שכיר, פארוואס גיב איך אים? גיב איך אים ווייל ווייל די תורה זאגט העניק תעניק לו, דער חידוש איז פארקערט, דער חידוש איז אז אז מען דארף געבן דעם וואס מכרוהו בית דין, אים גיבט מען יא, מילא אויב איך זאג אז דער חידוש איז אז מען דארף אים געבן, הייסט דאך אויס אז אים גיבט מען נישט, אויב מען גיבט אים נישט קען איך נישט ארויסלערנען אויף א שכיר בזמן הזה, דאס האט געשפארט זיך מנחת חינוך, אבער ווי דער רבי פארענטפערט איז פשוט געשמאק, ער איז נישט נוטה מדעת הרמב ם, דער רמב ם אפילו אז ער פסק'נט אז מען גיט נאר מכ אז מען גיט נאר מכר נאר מכרוהו בית דין גיט מען, און די סברא איז אז מען גיט נאר מכרוהו בית דין ווייל ער ווייל נאר אים וויל די תורה אז מען זאל געבן, מילא איז לויטן רמב ם קען דאך אויסקומען אז מען קען נישט אפלערנען, מען קען יא אפלערנען, דאס וואס דער רמב ם זאגט אז מוכ אז מוכר עצמו גיט מען נישט איז דער קוועטש, און דער דיוק איז דא ווייל מוכר עצמו, היינט איז נישטא קיין מוכר עצמו היינט איז דא שכיר, אפשר נאר שכיר קען איך יא אפלערנען פון דעם, איז דער חינוך און דער רמב ם האלטן די זעלבע זאך. אות ד'. יעצט קומט א געוואלדיגע הוראה ווי דערמאנט פריער דאס איז זייער אינטערעסאנט דער רבי איז ארויסגעקומען מיט אזא הוראה וועגן דעם ענין פון הענקה. אות ד'. וויבאלד אז די הוראה הנל. וויבאלד אז די הוראה הנל פון חינוך קען אויסקומען לויט אלע שיטות, אויך לויט די וואס האלטן אז במוכר עצמו איז נישטא קיין הענקה, פון דעסט וועגן היינטיגע צייטן אז איינער פארדינגט זיך דארף מען אים יא געבן, און דער רמב ם האלט אויכעט אזוי, איז כדאי צו מעורר זיין און מפרסם זיין געוואלדיגע ווערטער, אז מען זאל משים לב זיין צו אט דער הוראה, מען דארף משים לב זיין צו די הוראה, ווען איינער, ווען איינער דינגט א צווייטן צו ארבעטן פאר אים, און עס ענדיגט זיך די צייט פון זיין ארבעט, ועל אחת כמה וכמה ווען מען שיקט אים אוועק פון דער ארבעט, איידער עס ענדיגט זיך די צייט. אז עס ענדיגט זיך די צייט אויכעט, און אז אויב און זיכער אז מען שיקט אים אוועק אינמיטן. אויב ער גייט אוועק אליין פון זיך. פאר דער צייט איז נישטא די מצוה פון הענקה, הלכה, הלכה ברורה, פארוואס? ווייל דער דין איז ביי א עבד, דער לשון איז קלאר, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון די גמרא אין קידושין דער רמב ם אין הלכות עבדים, אז דער לשון איז, אז א בורח ויוצא בגרעון כסף, אין מעניקין לו, אדער ער איז אנטלאפן, אדער ער איז געקומען נאך דריי יאר ארבעטן, און ער איז געקומען און זאגט הער זיך איין, האסט מיר געגעבן געלט פאר זעקס יאר, נעם דיר צוריק געלט פאר דריי יאר, און איך גיי ארויס, איך וויל גיין לחופשי, יעמאלט איז נישטא קיין הענקה. אויב אבער דער משכיר שיקט אים אוועק, פארוואס שיקט ער אים אוועק? זאגט דער רבי קלאר, צי דערפאר וואס איצט האט ער גענוג פועלים אן אים, ער דארף שוין נישט, ער דארף נישט האבן דעם פועל, אדער אפילו ווייל ער איז נישט צופרידן פון זיין ארבעט, ער איז נישט צופרידן פון זיין ארבעט, זאגט דער רבי, דארף מען אים געבן הענקה. געוואלדיגע, פשוט געוואלדיגע ווערטער. און וויבאלד הענקה האט דעם גדר פון צדקה, ווי געזאגט פריער, איז פארשטאנדיג אז מען קען נישט יוצא זיין מיט געבן א זאך וואס מען איז סייווי מחויב אין דעם, וועט אים באצאלן וויפיל ער האט אפגערעדט מיט אים, און האט געזאגט גיי געזונטערהייט, קען נישט קענסט נישט יוצא זיין מיט דעם, צדקה איז דאך א ענין וואס איז מער, דעם שכר וואס אים קומט פאר זיין ארבעט איז דאך פשוט אז מען דארף אים באצאלן במלואו, אפילו די הוספות וואס דער באלעבאס האט פון פריערט אפגערעדט צו געבן דעם ארבעטער גייען אויך נישט אריין אין הענקה, ער האט אפגערעדט מיט אים אז ער וועט אים באצאלן פאר פאר יום טוב וועט ער אים באצאלן, מען ארבעט נישט יום טוב חול המועד וועט ער אים באצאלן. ס'געקומען ערב יום טוב האט ער מחליט געווען אז נאך יום טוב וויל ער אים נישט האבן צוריק, אדער אדער ווייל ער דארף אים נישט, אדער ווייל ער איז נישט צופרידן פון זיין ארבעט, וועט ער זאגן ווייסט וואס, כ'האב אפגערעדט איך וועל דיר געבן פאר סוכות פאר די וואך סוכות, אדער פאר וואך פסח, אדער פאר די שבועות וועט איך דיר באצאלן, כ'שיק דיר אוועק, כ'דארף דיר נישט באצאלן, זאגט דער רבי ניין, האסט אפגערעדט דארפסטו יא באצאלן. ס'גייט נישט אריין אין דעם ענין פון הענקה, ווייסט וואס הענקה איז? וויבאלד אז די הוספות זענען נישט קיין ענין פון צדקה, דו האסט אפגערעדט מיט אים אז דו גייסט אים עס געבן, מוזטו עס געבן. וואס איז שייך דער דין פון הענקה? און אין דעם איז אויך נישטא קיין אונטערשייד ווי לאנג ער האט ביי אים געארבעט. זאגן א חילוק, ווענדט זיך וויפיל צייט ער האט געארבעט ביי מיר, זאגט דער רבי ניין, לשון החינוך ווי אראפגעברענגט לשון החינוך פריער, זמן מרובה או אפילו מועט, נישטא קיין חילוק וויפיל ער האט געארבעט פאר דיר, ס'איז אויך קיין חילוק נישט כנ"ל צי ער איז פון אים געווען צופרידן, סיי ס'נתברך הבית בגללו און סיי לא נתברך הבית בגללו. דארף ער געבן הענקה. דער רבי ברענגט אראפ דאס דעת פון תנא קמא אין קידושין, אז איינער וואס אפילו לא נתברך הבית בגללו, ווען ער גייט ארויס לחופשי דארף ער אים געבן דעם ענין פון הענקה. דארף ער געבן הענקה לפי ערך דעם זמן וואס ער האט געארבעט ביי אים. געוואלדיגע פשוט, געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי לערנט ארויס, דארף זיך אפלערנען פון דעם יעדער איינער זאל עס נעמען צום הארץ, אז ס'קומט איינער ארבעט פאר אים און ער שיקט אים אוועק אדער ער שיקט אים אוועק אדער ווייל ער דארף אים נישט אדער ער שיקט אים אוועק אפילו ער איז נישט צופרידן אפילו ער לא נתברך הבית בגללו זאל ער אים געבן אן ענין פון הענקה חוץ פון דעם אלץ וואס ער גיבט אים וואס ער קומט אים הערה דרײַ און צוואַנציק להעיר משיטה לא נודע למי אין גמרא אין קידושין י"ז עמוד א' ולדעת רבי מאיר שיוצא בגרעון כסף יש לו הענקה ר' מאיר האלט אז יוצא בגרעון כסף גיבט מען אים יא הענקה נותן לו לפי חשבון השנים שעבד דאס וואס דער רבי זאגט דא לפי ערך דעם זמן וואס ער האט געארבעט דער רבי ברענגט אראפ פון א שיטה לא נודע למי אז אז לדעת ר' מאיר איז טאקע אזוי אז איינער וואס גייט ארויס בגרעון כסף גיבט מען אים יא הענקה פריערט האט מען געלערנט אז די הלכה איז א בורח ויוצא בגרעון כסף אין מעניקים לו די גמרא אין קידושין און דער רמב"ם פסק'ט אזוי אבער די שיטה לא נודע למי אז ר' מאיר האלט יא אז מ'גיט יא זאגט דער רבי דערפאר די היינטיגע צייטן דארף מען עס טון אויפן שענסטן אופן וואס ס'קען זיין ועל אחת כמה וכמה אויב איך זאג אז אפילו לא נתברך הבית בגללו אויב איך זאג אפילו אז נישט געווען צופרידן פון זיין ארבעט און שיקט אים אוועק ער איז נישט קיין גוטער ארבעטער פון דעסטוועגן דארף מען אים געבן דאך זיכער על אחת כמה וכמה אין א פאל ווען נתברך הבית בגללו וואס דאן איז דאך דער דין דער א קלארער דין ווי רשי ברענגט אראפ אין גמרא, הכל לפי הברכה זאלסטו אים געבן, און מען דארף מוסיף זיין אין זיין הענקה, ווי דער לשון פון דעם חינוך, מאשר ברכו השם, מאשר ברכו השם יתברך, איז אפילו לא נתברך הבית מיט דעם, אפילו סתם אוועקשיקן ווייל ער איז נישט קיין גוטער ארבעטער דארפסטו אים געבן, וויפיל מאל אזוי פיל דארפסטו אים געבן, ווען דו ביסט צופרידן מיט זיין ארבעט און איז נתברך הבית בגללו, דעמאלט זאגט רשי לפי הברכה תן לו, און מען דארף אים געבן הענקה ווי דער חינוך זאגט דעם לשון מאשר ברכו השם יתברך דער רבי ארויסגעברענגט א מוראדיגן לימוד אז דער ענין פון הענקה איז שייך היינטיגע צייטן איינער וואס ארבעט ביי א צווייטן אז ער גייט אוועק דארף מען אים געבן דעם ענין פון הענקה יעצט וועט דער רבי ארויסברענגען דעם ענין הענקה אין רוחנישע ענינים ווי געזאגט פריער וויפיל ביז וויפיל דארף א מלמד און א ראש ישיבה געבן א תלמיד איך קען אים געבן, איך קען אים געבן אביסעלע, אביסעלע תורה. דער רבי וועט ארויסברענגען אז ער דארף אים געבן אין א אופן פון העניק תעניק לו. און נאכדעם דער רבי וועט צוקומען נאך, נאך טיפער, אז ס'רעדט זיך אפילו נישט נאר וועגן א ראש ישיבה מיט א, מיט א תלמיד. ס'רעדט זיך אפילו איינער וואס מ'גייט אים מקרב זיין, וויפיל איינער וואס נעבעך קען שוין זיין פופציג, זעכציג, זיבעציג יאר, נעבעך א תינוק שנשבה, מ'גייט אים מקרב זיין, וויפיל דארף מען אים געבן, וואסערע אופן דארף מען געבן? אויך דא די מצוה פון העניק. אות ה דער ענין פון הענקה איז פאראן ווי יעדער ענין אין תורה אויך אין עבודה רוחנית, ס'איז דא אין גשמיות, ס'מוז זיין אין רוחניות אויך דער ענין פון די זאך. דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות, בהשגחה פרטית לערנען מיר דעם שיעור זונטאג י"ט מנחם אב, און קען זיין אז אין אלמא אטא איז שוין באנאכט און היינט באנאכט איז די יארצייט כ"ף מנחם אב די יארצייט פון רבינ'ס טאטן וואס איז אוועקגעגאנגען נעבעך אין גלות אין אין אין א פארשיקט אין אין א גלות אין כ"ף מנחם אב תש"ד דער רבי ברענגט אראפ פונקט אין די היינטיגע פרשה ברענגט דער רבי אראפ א ביאור פון זיין פון דעם פון דעם טאטן הרב הגאון הרב החסיד המקובל ר' לוי יצחק עליו השלום זכרונו לברכה דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות אין תורת לוי יצחק און דערמאנען נאכאמאל וואס איז געווען דער ענין פון שרייבן זיינע הערות, ער האט מיטגענומען מיט זיך זייער ווייניג ספרים, ספרים וואס ער האט געהאט, האט ער, פאפיר האט ער נישט געהאט, קיין טינט האט ער נישט געהאט, האט די רעבעצן חנה עליה השלום, זיין רעבעצן האט געמאכט, דעם רבינ'ס מאמע, געמאכט טינט פון גראז, און אויף די גליונות פון די פון די ספרים האט ער געשריבן, עס איז ארויסגעגאנגען א גאנצע סעט פון ספרים פון תורת לוי יצחק, ליקוטי לוי יצחק, ארויסגעגאנגען ביאורים, די טיפסטע זאכן אין קבלה און אין זאכן וואס דעם רבי'נס טאטע איז מחדש חידושים נפלאים ביותר אין קבלה, געווען א גרויסער מקובל. דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות אויף מסכת קידושין, ער האט געהאט א מסכת קידושין און ער האט געשריבן דארטן הערות אז ביי אן עבד עברי איז דא נאר מוחין דקטנות, א עבד עברי, איינער וואס פארקויפט זיך פאר א עבד עברי האט ער מוחין דקטנות, און דעריבער ווען ער גייט ארויס חפשי פון זיין עבדות, ער ווערט אויס עבד, דארף מען אים געבן א הענקה, וואס איז די הענקה אין רוחניות? דארף מען געבן מוחין דגדלות, וואס איז מוחין דגדלות? און דערפאר איז די תורה מפרט ביי א הענקה די דריי מינים, יעדן זאך שטעלט זיך צו ממש פון תורה, וואס דארף מען געבן? העניק תעניק לו מצאנך, מגרנך, ומיקבך, פארוואס דווקא די דריי? ווייל זיי זענען לנגד המוחין, יעדער איינער ווייסט דאך מח החכמה, מח הבינה, מח הדעת, במילא ער האט דאך קטנות המוחין, ווען ער גייט ארויס דארף מען אים געבן דווקא מוחין דגדלות. יעצט דארף מען אריינגיין ווי געזאגט פריער, און זאגן דעם ענין פון לערנען מיט תלמידים אויף וואס א סארט אופן דאס דארף זיין. דער ענין פון אדון ועבד, מען רעדט זיך דא וועגן א אדון און איינער וואס האט זיך פארקויפט פאר א עבד, אקעי? מען דארף אים געבן מוחין דגדלות, און מען גיבט אים א הענקה בגשמיות און א הענקה ברוחניות. זאגט דער רבי דער ענין פון אדון ועבד אין רוחניות מיינט אויך א רב ותלמיד א רב איז דער אדון דער תלמיד איז דער עבד וואו זעט מען דאס א געוואלדיגע גמרא די גמרא אין עירובין דערציילט א מעשה רבי יוחנן האט אמאל געזאגט אז דער וואס וועט אים לערנען ווי צו פארענטפערן א געוויסן ענין אין תורה ער האט געהאט א שווערן ענין אין תורה האט נישט געוואוסט וואס וואס דאס מיינט האט ער געזאגט אז דער וואס אים פארענטפערט דעם ענין פון תורה וואס האט ער געזאגט וואס וועט ער אים טון מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא כ'וועל נעמען זיינע קליידער, כ'וועל אים טראגן די קליידער, אדער אין מקווה אדער אין באד, וועט אים נעמען זיינע זאכן, וועט זיין זיין עבד, ווער שלעפט קליידער פון א מענטשן אין באד אריין? א עבד. איז רבי יוחנן האט געזאגט, אז אויב איינער וועט מיך ענטפערן מיין שאלה וואס איך פארשטיי נישט, וועל איך ווערן זיין עבד, כ'וועל אים טראגן דאס. זעהן מיר אז ס'איז דא דער ענין פון א אדון ועבד, אין א רב ותלמיד אויכעט. וועט לערנען רבי יוחנן עפעס א זאך, ווערט ער זיין עבד. מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא, וואס דאס איז על דרך וואס די ארבעט וואס אן עבד טוט פאר זיין אדון. דארף דער רב וויסן, און יעצט קומט דער רבי און רעדט צום רב, דער רב איז דאך דער אדון, און דער תלמיד איז דער עבד, ווי מען זאגט מיט די מעשה מיט רבי יוחנן, דעריבער דארף דער רב וויסן אז ער מוז געבן דעם תלמיד א הענקה, האסט א תלמיד, האסטו א מצוה אים צו געבן א הענקה, וואס מיינט דאס? פשוט כפשוטו, דאס הייסט, ער טאר זיך נישט באגנוגענען מיט געבן אים מוחין דקטנות, נאר ער דארף לערנען מיט אים אין אן אופן אז ווען דער תלמיד וואקסט אויס, און גייט אוועק פון אים, האט ער אויך די מוחין דגדלות פונעם רב. שטייט אז די תורה זאגט דאך עד ארבעים שנין לא קאים איניש אדעתיה אדעתיה דרביה, ס'נעמט צייט, אבער דו דארפסט אים געבן די זרע, דו דארפסט אים געבן דעם דעם דעם וואס מ וואס די זרע וואס וואס מ'געט און מ ווען מ'זייט איין, לייגט מען אריין דארטן א קערנדל, דו דארפסט אים געבן דעם גרעין, דעם ווארט האב איך געזוכט, דארפסט אים געבן די גרעין, ס'זאל ווערן דעוועלאפט, דעוועלאפט, ס'זאל ווערן פארעפנט, און ער זאל האבן אלץ וואס דו האסט. דארפסט אים געבן מוחין דגדלות שכל וואס מיינט דאס דער רבי זאגט אין פשוטע ווערטער וואס דאס מיינט אין פשוטע ווערטער מיינט דאס לשון פון רבי אין פשוטע ווערטער מיינט דאס א רב איז מחויב צו געבן צו פארשטיין א תלמיד אויך דעם עומק ההלכה בטעמה היטב די טיפקייט אין די הלכה און מיט דעם געשמאק און טעם וואס דאס איז אפילו ווען דאס פאדערט אז ער זאל מיט אים איבערחזר'ן די הלכה כמה פעמים ס'ווערט אמאל א מלמד זאגט כ'האב שוין געזאגט איין מאל צוויי מאל דריי מאל ס'קריכט נישט אריין, גענוג! זאגט די תורה ניין, כמה פעמים, ביז ער וועט עס פארשטיין, דו האסט א חיוב צו אים לערנען ביז ער וועט עס פארשטיין, דער רבי ברענגט אראפ אין הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן, פרק ד' סימן סעיף י"ח און דארט ברענגט דער מקור, דער אלטער רבי ברענגט דעם מקור פון וואנט דאס איז, ווי לאנג דארפסטו אים לערנען מיט דעם, כמה פעמים, ביז ער וועט עס פארשטיין, דאס איז דער עומק וואס איז אין גדר פון השגת השכל התלמיד. ער דארף אים געבן וויפיל ס'איז אין גדר פון השגת וויפיל די תלמיד קען פארנעמען ביים רב איז דאס גאר מוחין דקטנות דער רב איז דאך שוין אסאך טיפער ער קען דאך אסאך בעסער נאר דערווייל איז ער דאס נישט ממצה דער תלמיד קען נישט ממצה זיין די אמת'ע חכמה פון דעם פון דעם רב אבער די ענינים וואס זענען העכער פון גדר שכל התלמיד אזעלכע וואס ביים רב גופא זענען זיי בבחינת מוחין דגדלות איז ער נישט מחויב צו געבן דעם תלמיד א רב וועט זיך מאכן א חשבון ער'ט אים געבן ער'ט לערנען מיט אים אסאך מאל און ער'ט אים געבן דעם עומק וואס איז וואס איז דא ער'ט אים געבן דעם עומק פון זיין שכל אבער ער'ט אים געבן וואס ער'ט אים געבן זיין מוחין דקטנות ער קען נאך מאכן א ריכטיגן חשבון אז דער תלמיד איז דאך נישט ראוי צו באקומען צו וואס יא די עניינים וואס זענען העכער פון גדר פון שכל התלמיד אזעלכע וואס ביים רב גופא זענען זיי בבחינת מוחין דגדלות איז ער נישט מחויב צו געבן דעם תלמיד אזא חשבון וועט ער זיך מאכן זאגט דער רבי ניין קומט דא צו די מצוה פון הענקה, און איז מוסיף אז דאס איז מצד דעם חיוב פון א רב לתלמיד אלץ צדקה, ביז יעצט וואס דו האסט געטון איז געווען א ענין פון צדקה, אבער הענקה דארף א רב זיך אזוי אפגעבן און ארבעטן מיטן תלמיד ביז אז סוף סוף וועט דער תלמיד נעמען דעם עומק פון שכל הרב, דאס וואס דער חיוב איז. ביז אז סוף סוף וועט דער תלמיד נעמען דעם עומק פון שכל הרב, אויב נאר ס'איז א ענין וואס איז פאראן ביים רב, דארף ער סוף סוף אנקומען צום תלמיד. געוואלדיג! איז א מלמד וואס לערנט מיט קינדער, א ראש ישיבה וואס לערנט מיט בחורים, דארף ער וויסן אז ער דארף זיי געבן אלץ וואס ער האט, פארשטייט זיך אז נישט מיטאמאל, מ'דארף געבן מיט א סדר, אנישט וועט ווערן שבירת הכלים, אבער וואס דארף ער געבן? ער דארף געבן דעם ענין פון הענקה. יעצט האב איך דא אריינגענעכעט אין ענין פון מקרב זיין אידן, אויכעט די זעלבע זאך. די זעלבע זאך איז בנוגע דעם טאן, און ברענגען די וואס זיינען נאך קטנים ותלמידים אין אידישקייט צו תורה ומצוות, איינער נעבעך וואס א תינוק שנשבה און ווייסט נישט ווילסט אים ברענגען צו תורה ומצוות, מען קען מיינען אז וויבאלד יענער איז נאך א מתחיל איז גענוג ווען מען לייגט זיך אריין צו לערנען מיט אים דאס צו וואס ער איז איצט שייך, נאר דאס זאל איך לערנען מיט אים, זאגט תורה ניין, אז וויבאלד ער איז דיינער א תלמיד אפילו אויב ער האט פון דיר געלערנט בלויז אות אחת, ער קען זאגן נאך נישט מיין אמת'ער תלמיד, זאגט די תורה ניין, ווען ווערט ער דיין תלמיד? ווערסטו אנגערופן רבו, אלופו ומיודעו, אין אבות פרק ו' משנה ג' שטייט, איין אות, אות אחת ווערט ער אנגערופן רבו, וואס דארפסטו אים געבן? דארפסטו אים געבן הענקה, מען דארף טון מיט אים אין אן אופן אז סוף סוף וועט ער דערגרייכן צו דיין דרגה אין אידישקייט, נישט נאר אין לערנען נאר אין אידישקייט אויך. און דער רבי איז מסיים, און דורך דער עבודה פון אידן עבדי השם, מיר זענען דאך עבדי השם, און אין אן אופן וואס מיר ארבעטן, ווי ס'שטייט שש שנים יעבוד, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תורה אור, אז דאס גייט אין די שית אלפי שנין דהוי עלמא, מיר זענען עבדים פונעם אייבערשטן, א עבד איז שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי, ביי אונז איז ארבעט מיר דעם דינען דעם אייבערשטן אין דעם ענין פון שש שנים יעבוד, וועט מען גאר אין גיכן זוכה זיין צו דעם ובשביעית יצא לחופשי חינם וואס ס'שטייט אין פרשת משפטים, וואס דאן? וואס וועט זיין אין זיין יעמאלט, וועט דער אויבערשטער געבן נישט נאר דעם שכר וואס איז בערך צו דער עבודה בזמן הזה, ער וועט נישט געבן נאר בשכר, צו זאגן ס'איז א שכר פון, ווי דער לשון געווען פריערט אין די שיחה, אז ס'דא צוויי וועגן, איין וועג איז אז ס'איז א ענין פון א שכר, ס'איז א גדר פון שכר פעולה, האסט געארבעט, האסט אים באצאלט, גיבסט אים נאך, ניין, נאר ס'איז א ענין פון הענקה, די גילויים הכי נעלים, וואס קומען נאר בתורת צדקה, עס האט נישט קיין בערך צו דעם וואס מיר האבן געטון, ווייל זיי זענען אינגאנצן שלא בערך צו דער עבודה, דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און דרײַסיק, פשוט געוואלדיג, יעדן זאך, יעדע נקודה געשמאק, ואולי יש לומר יש בזה גם מעין שכר פעולה, עס איז נישט נאר א ענין פון צדקה, נאר אין שכר פעולה פאראן אויכעט אין דעם ענין, אז עס האט א שייכות צו אונז, צו אונזער ארבעט, האט אונז באצאלט, און האט אונז באצאלט נאך פאר אויבן, פון פעולה, מער. הענקה איז איין פעולה, וואס זעט מען נאך? זאגט דער רבי, כי גם גילויים הכי נעלים יומשכו אז בפנימיות. אויכעט אין תורת לוי יצחק, דער ענין פון, ס'שטייט דארטן העניק תעניק, הענק עבד עברי, ווי שטייט דארטן? אז ס'ווערט איין זאך מיט אים, ער גיבט אים אזויפיל זאכן אז ס'ווערט א פשוט געשמאק, אזויפיל זאכן וואס ער גיבט אים, אזוי דא אויכעט אזוי. ס'שכר פעולה, וואס דער ענין פון שכר פעולה? אז די גילויים וואס דער אייבערשטער וועט געבן, עס וועט זיין אין אזא סארט אופן אז ס'וועט ווערן נמשך בפנימיות, זיין נאר מקיף ארום אונז, נאר מירן עס פארשטיין, מירן לעבן מיט דעם, מ'וועט זען אלוקות ממש בגשמיות, פשוט כפשוטו. ווייל זיי זענען אינגאנצן שלא בערך דער עבודה, ווען וועט עס זיין אין דעם אלף השביעי, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, דאס משיחת שבת פרשת ראה, תשל"ז.